האלט מען דא דארף נעמען און מען דארף, און הייבט מען פון אונטן א רצועה, און רצועה מיינט די רצועות פון די תפילין, וואס דאס איז די חלק וואס שיינט אריין די דובר אמת בלבבו אריין אין די אמונה, און נאך דעם ווערט נייע מוחין, און רצועה איז גימטריא ש"ע נהורין די דרײַ הונדערט און זיבעציק לעכטיגקייטן.

דעם ביי ביי ביי משא ומתן וואקט די מח מיט דעם ומקבלת מאור הפנים עס איז מקבל דעם פון אור הפנים שהיא ש"ע נהורין די דרײַ הונדערט און זיבעציק לעכטיגקייטן של פנים עליונים פון פנים עליונים ס'טייטש כביכול פון באשעפער אין הימל הנמשך וואס דאס ווערט נמשך בתיקון אמת ווען איך פאררעכט דעם אמת עס ווערט א דובר אמת בלבבו דעמאלטס קען מען ממשיך זיין אור הפנים למעלה כידוע אזוי ווי ס'איז באוויסט. וזה שאמר, און דאס וואס איז, די גמרא זאגט דארטן אז רב האט געזאגט פאר ר' שמואל בר שילת האט ער געזאגט דארטן, דקרי קרי, א קינד וואס קען לערנען זאל לערנען, און דלא קרי, א קינד וואס קען נישט לערנען, ער קען נישט ליינען דאס לערנען, ליהוי זאל ער זיין צוותא א חברותא לחבריה פאר זיין חבר, כי הדבר קשה.

אבער מען מוז דאך זיין א תלמיד חכם כדי צו קענען האנדלן ערליך, צו קענען האנדלן על פי תורה. אבער מי שאינו בר אורין, איינער וואס איז נישט קיין תלמיד חכם, און ער גייט מאכן ביזנעס, ומה הנאה יש לו, שעוסק במשא ומתן, וואס הנאה דא אזא ארבעט, ער ווייסט דאך, ער ווייסט דאך נישט ווי אזוי מען האנדלט על פי תורה, דע, זאלסטו וויסן, מי שהוא עוסק במשא ומתן באמונה, דער וואס האנדלט ערליך, הוא עושה טובה לחבירו שהוא משרשו, ער טוט נישט נאר א טובה פאר זיך אליינס, נאר א יעדע נשמה וואס קומט פון זיין שורש, איז ער, טוט ער א טובה, שמוחין של חבירו מתחדשין, די מח פון זיין חבר ווערן נתחדש באותו המשא ומתן שלו באמונה, בתוך המשא ומתן שלו באמונה, דער וואס קען יא לערנען. און ער האנדלט אויך יא מיט משא ומתן באמונה, שיינט אריין פאר אלע נשמות וואס זענען פון זיין שורש. וזה, דקרי קרי. ס'איז מי שהוא בר אורין ווער ס'איז א תלמיד חכם, אז הוא טובה לו איז א טובה צו אים שמתחדש שכלו בתוך אמונה זיין שכל ווערט נתחדש אין די אמונה וואס ער האט ביי משא ומתן. יהיה לו מוחין חדשים מ'וועט האבן נייע מוחין ללימוד צו לערנען ולדביקות הבורא צו זיין מחובר צום אייבערשטן, אבער דלא קרי, איינער קען נישט לערנען, תהוי צוותא לחבריה זאל ער זיין א חבר מיט מיט זיין חברותא מיט זיין חבר, היינו, שהוא עושה טובה לחבירו שמשורשו, ער טוט א טובה פאר זיין חבר וואס איז פון זיין שורש. אות י', וזה בחינת תקיעות ראש השנה, ראש השנה איז בחינת שינה, ראש השנה איז א בחינה פון שינה,

און מזה, און פון דעם, מזה הוא התאדמ, דמות, התאדמות פני התוקע, די רויטקייט פון די פנים פון דער וואס בלאזט, שנתעוררו, ס'ווערט נתעורר אורות מפנים העליונים כביכול פון די אויבערשטע פנים, פון כביכול פונעם אייבערשטן, דורך דעם וואס מ'בלאזט, עס ווערט א חידוש המוחין. און ממילא דאס איז די גאנצע זאך פון ראש השנה, מען קען טאקע עס פילן אויף די אייגענע ביינער אז ראש השנה

און ער ווייסט פונקטליך וויאזוי מ'האט וויאזוי מ'האנדלט באמונה, ממילא ווען אימער דאס קען העלפן א טאטעך אז א דובר אמת בלבבו ביי ביזנעס, איז אוודאי אוודאי מאכט עס כלים אז עס זאל קענען זיך האלטן. השם באור פניך יהלכון, בחינת משא ומתן, די בחינה משא ומתן, כמו שכתוב ס'שטייט אין פסוק, שמח זבולון בצאתך, זבולון פרייט זיך ווען ער גייט ארויס אין די ביזנעס, היינו כשעוסק במשא ומתן באמונה, ווען ער איז עוסק משא ומתן באמונה איז דער זבולון כדי להביא את נשמתו, כדי צו ברענגען זיין נשמה בפאטש, דורך דעם וועט ער קריגן נייע מוחין, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, און ניי יעדע צופרי גרויס איז דיין אמונה, כדי לקבל מאור הפנים, חידוש המוחין, ער קומט און מקבל פון אור הפנים די נייע די באנייאונג פונעם מוחין, חידוש הנשמה זיין נשמה ווערט באנייט, על ידי זה

עהם אות אלף וזה כלל דאס די כלל כי כל נפש מישראל יעדע נפש פון א איד הוא משורש איז ער איינגעווארצלט בשבעים נפש אין די זיבעציג זעלן של בית יעקב פון בית יעקב און עס האט צו טון וואס מען האט געלערנט פריער אז עס האט גערעדט אז די נשמות קומען פון איין שורש סאו עס איז דא שבעים נפש למעשה איז דא טויזענט און טויזענט אידן זעקס הונדערט טויזענט אידן און דא זאגסטו אז עס איז דא שבעים נפש סאו פון דעם זעהן מיר אז ס'דא שרשים, און יעדע שורש האט אין זיך נכלל אסאך אסאך נשמות. פיין. ושבעים נפש של בית יעקב, די זיבעציג נפש של בית יעקב משורשים בשבעים פנים של תורה. זיי זענען משורש, זיי זענען אריינגעווארצלט אין די שבעים פנים של תורה, דאס טייטש מ'קען לערנען די תורה אויף. זיבעציק שפראכן, דאס מיינט אדער אויף אנדערע פשטים, און ממילא יעדע איד האט עפעס א שייכות מיט די תורה, וזה לעומת זה עשה אלקים, און די אייבערשטער מאכט דאך זה לעומת זה, איינס אקעגן די אנדערע, פונקט אזוי ווי עס איז דא אידישע קינדער וואס זענען משורש אין די פנים של תורה, איז דא אזוי איז דא א שכנגד שבעים נפש פון בית יעקב הם שבעים לשון די זיבעציג שפראכן, שכל לשון ולשון יעדע שפראך יש לה מידה רעה בפני עצמה האט א שלעכטע מידה פאר זיך אליינס, מה שאין בחברתה וואס נישט דא פון די אנדערע לאנד, און מחמת המידות וועגן די שלעכטע מידות האלו וואס די גוים האבן הם מרוחקים משבעים פנים של תורה איז טאקע ווייט פון שבעים פנים של תורה, ס'האט נישט קיין שייכות מיט די פנים של תורה. וכשנפש בית יעקב בא בגלות, ווען א נפש פון בית יעקב קומט אין גלות, תחת יד שבעים לשונות אונטער די האנט פון די זיבעציג שפראכן, היינו במידותיהם הרעים פאלט אריין אין זייער שלעכטע מידות, אזי דעמאלטס היא רומת שרייט עס, שבעין קלין, זיבעציג קולות, כיולדת אזוי ווי א יולדת שקודם הלידה, היא צעקה שבעין קלין, פאר א פרוי געבוירט א קינד שרייט זי זיבעציג, זיבעציג קולות, די זעלבע זאך פאר א מענטש געבוירט זיינע גוטע מידות, און ער גייט אריבער די די שווערע מידות, דארף ער שרייען זיבעציג מאל ווילאנג ער קריכט ארויס פון אים. כנגד שבעין תיבין דאס איז אקעגן די זיבעציג ווערטער שבמזמור יענך וואס יענך השם ביום צרה. שבלא זה, אן דעם אי אפשר לילד, דאס קען נישט זיין קיין הולדה. מען קען נישט געבוירן, מען קען נישט זיך אויסארבעטן די מידות, נאר ווען קודם גייט מען אריבער די אלע זיבעציג, אלע זיבעציג לשונות העכו"ם. זה כלל דאס איז א כלל, שכל נפש מישראל יעדע נפש פון א איד, קודם שיש לו התגלות בתורה ועבודה, פאר ער האט עפעס א התגלות אין תורה אדער אין עבודה, אזי מנסין מען טרייט מען עס אויס, ומצרפין מען לייטערט אים אויס, מען לייטערט אויס את הנפש דעם נפש, בגלות אין די גלות של שבעים לשון מיט די זיבעציג שפראכן, היינו בתאוותיהם מיט די תאוות פון די גוים. דער יצר הרע האט א רשות איינצורעדן דעם מענטש מיט אלע תאוות, וכשהיא באה במידותיהם בגלות ווען ער פאלט אריין אין גלות פון די מידות פון די גוים אזי היא רומת שרייט עס שבעין קלין זיבעציג קולות כי ההתגלות די התגלות וואס ער האט בתורה אין תורה און עבודה דאס איז בחינת לידה אזוי דאס מיינט ער ווערט געבוירן כי קודם התגלות של תורה פאר ס'ווערט א התגלות פון תורה אזי היא

הסתרה? וואס מיינט דאס הסתרה? היינו, דאס מיינט, בגלות אין גלות איז מען באהאלטן במידות רעות אין די מידות רעות של שבעים לשון וואס איז שוין זיבעציג לשון, כי הקליפה קודמת קודמת לפרי, אייביג ווען מען עסט א פרוכט איז דא פאר די פרוכט א שאלעכץ, און די זעלבע זאך פאר א מענטש קומט צו צו קדושה מוז זיין א שאלעכץ פאר דעם, און דאס איז די הסתּרה וואס איז דא. און מי שרוצה לאכול הפרי, ווער ס'וויל עסן די פרי, צריך לשבר קודם מקודם הקליפה, קודם צוברעכט די שאלעכץ, לכן וועגן דעם קודם ההתגלות, פאר עפעס איז דא א התגלות פון תורה, מוכרח הנפש לבא בגלות, מוז די נפש קומען אין גלות, היינו במידותיהם אין די מידות פון די גוים, כדי לשברם, כדי זיי צו ברעכן, ולבא אחר כך להתגלות, מען מוז נאכדעם קומען צו א התגלות. אות ב'. דע זאלסט וויסן, שכלליות של שבעים לשון, דער כלל פון אלע זיבעציג שפראכן, של מידותיהם הרעות הללו, פון זייער שלעכטע מידות, היא תאוות ניאוף. דאס דאס איז דער עיקר, אלעס איז אונטער די ליין, אלע תאוות, טאקע פארשידענע אנדערע תאוות, אבער אלעס קומט צום סוף צו תאוות ניאוף.

תמסה, אויך שטייט כי משה רבינו עולה בגימטריא תרי"ג, משה רבינו באטרעפט תרי"ג, דאס מיינט שהוא כלליות כל התורה, עס איז דער כלל פון דער גאנצער תורה, עס איז א שטיק דעת וואס דעת מיינט תורה, און עס איז גימטריא תרי"ג, די אלע מצוות, בשביל זה וועגן דעם היה צריך לפרוש את עצמו מכל וכל, ער האט זיך געדארפט אפשיידן פון אלעמען, דאס מיינט ער האט אפילו נישט געמעגט האבן קיין ווייב אויך נישט, כמו שכתוב ווי עס שטייט אין פסוק אז נאך מתן תורה, ביי מתן תורה האט מען געדארפט אפלאזן די ווייבער פאר דריי טעג, נאכדעם האט מען געגעבן רשות צוריק צו גיין צו די ווייבער, אבער דו משה, ואתה, דו משה, פה עמוד עמדי, דו דו בלייבסט דא שטיין ער איז געבליבן מיטן אייבערשטן און ער איז געבליבן אן א ווייב, און דאס איז משה, בלעם בלעם שכנגד משה בקליפה, ער איז אקעגן משה רבינו אין די קליפה, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק ויודע דעת עליון, קודם ווייסט מען נאך דאס די חלק משה רבינו איז דעת אין קדושה און בלעם איז יודע דעת עליון, ער האט געוואוסט די דעת עליון, נאר נישט אין קדושה נאר אין טומאה, גם אותיות בלעם מרמזין שהוא בקליפה כנגד התורה, ער איז אין די קליפה קעגן די תורה, כי בית היא התחלת התורה, די בית פון בלעם דאס מיינט די התחלה פון די תורה.

דאס איז ארבעים יום שנתנה התורה, די פערציג טעג וואס די תורה איז געגעבן געווארן, ומחמת שהוא בקליפה, ווייל ס'איז אין קליפה, לפיכך וועגן דעם הוא משוקע בתאווה הזאת ביותר, און וויבאלד ער איז די קליפה אקעגן משה, וועגן דעם, און אונז האבן דאך געשמועסט, די די פארקערטע איז די תאווה, איך מיין די תאווה דאס איז די דאס איז די זאך פון אלעס, אין דעם איז נכלל אלעס, סאו הוא משוקע איז די די בלעם האט געווען איינגעזינקען אין די תאווה ביותר, אסאך מער, כמו שכתוב שטייט אין פסוק ער האט גערעדט צום אייזל ההסכן הסכנתי, זאגן חזל אז ער האט געטון מיט די אתון מיט די אייזל האט ער געטון מעשה אישות, פארוואס האט ער געווען אזא מין נואף ווייל ער האט פארקערט ממש די פארקערטע פון משה רבינו. גם יוסף, יעצט גיי מיר צוריק צו די כלל אז פאר א מענטש קומט אן צו קדושה מוז ער דורך גיין אלע שוועריקייטן, סאו גם יוסף אויך יוסף, קודם שהיה לו התגלות בתורה געהאט התגלות אין תורה היינו חכמה ובינה, די חכמה מיט בינה, כמו שכתוב שטייט אין פסוק ראשית חכמה, דאס איז די תורה ראשית חכמה, כי אם לבינה תקרא, יא, זעט מען פון די צוויי פסוקים אז תורה ווערט אנגערופן חכמה ובינה. ווען קודם נישט זוכה לסגלת התורה פאר די זוכה ווערן צו די סגלת התורה היט זיך לופט בין נסיון דארף אויך קומען א נסיון בצער פון א אויסלייטערונג לצורך א תאווה הכללית און די תאווה הכללית אין שום לשון מזיבזיב נישט זיין און אוודאי שעומד בנסיון ער האט בייגעשטאנען אין נסיון ווי שיבר הקליפה שקדם לפיו ער האט צובראכן די קליפ וואס איז פאר די פייער זוכה די פרי אט אזוי קומט מען צו די פרי אליינס, היינו התגלות התורה שהיא חכמה ובינה, אבער דאס איז חכמה ובינה כמו שכתוב שטייט שפעטער ביי יוסף, אין נבון וחכם כמוך, ס'איז נישט דא קיין נבון און חכם אזוי ווי דיר, נבון איז דאך בינה, פארשטענדליכקייט, און חכם מיינט דאך חכמה. בשביל זה, וועגן דעם דרשו חכמינו זכרונו לברכה דרש'ן חז"ל, על הפסוק די פסוק אחרי לבבכם זאגט ביי קרישמע ואחרי עיניכם אחרי לבבכם זו מינות דאס מיינט אפיקורסות אחרי עיניכם מיינט זו ניאוף דאס מיינט ניאוף יא גם שמשון הלך אחר עיניו ער איז אויך געגאנגען נאך נאך די אויגן

איז אויך געגאנגען נאך די אויגן איז ער נעבעך דורכגעפאלן אויכעט מיט ניאוף ווייל עס שטימט זייער גוט פארוואס אחרי עיניכם מיינט ניאוף פארוואס ווייל די אויגן דאס ברענגט צו צו ניאוף שמשון איז געגאנגען מיט די אויגן און בלעם ווערט אנגערופן בלינד אויף אויג ווייל ער איז געווען אויך אין דעם אריינגעפאלן אין די תאווה הכללית פון אלע זיבעציג לשונות. וואס דאס איז ניאוף, אות גימל, לפיכך וועגן דעם וויבאלד תאוות ניאוף האט צו טון מיט די אויגן, כשקורא, ווען מען ליינט פסוק ראשון של קרישמע, די ערשטע פסוק פון קרישמע, צריך להעצים את עיניו דארף מען פארמאכן די אויגן, בבחינת אט די בחינה עולימתא שפירתא דלית לה עיינין, א יונגע מיידל וואס האט נישט קיין אויגן, דאס מיינט. אבער מען דעקט צו די אויגן אזוי ווי מען זעט נישט, מען זעט נישט גארנישט, מען זעט נישט די תאווה, מען זעט נאר די וואס מען דארף זען, און ווען מען וויל תשובה טוהן, דעמאלט מען קוקט נישט, מען האלט זיך צוריק די אויגן, מען קוקט נאר וואס די אייבערשטער וויל מען זאל קוקן, עפענט עס, כי תאוות ניאוף בא מעכירת הדמים, תאוות ניאוף קומט פון שמוציגע, שמוציגע בלוט, היינו מטחול פון די מילץ, שהיא לילית וואס דאס איז די לילית, שהיא שפחה חרופה, די שפחה חרופה מיינט די שלעכטע שפחה, שפחה בישא, די שלעכטע בישא, שלעכטע שלעכטע שפחה, אימא דערב רב, די מאמע פון די ערב רב, שהיא מלכות הרשעה, דאס איז די מלכות, די די די די מלכות איז די שלעכטע מלכות, מען דארף דאך נעמען די מלכות דקדושה, אנשטאטס מלכות דקדושה נעמט מען מלכות דקליפה, דאס מיינט די שלעכטע מלכות. ומלכותא דשמיא, און די מלכות שמים בבחינת גבירתא, דאס איז א הארנטע, אשה יראת השם, א פרוי וואס האט יראת שמים, שהיא בחינת ים של שלמה, דער ים של שלמה העומד, ס'איז געשטאנען על שנים עשר בקר אויף צוועלף רינדער, שהם שניים עשר שבטי קה, און דאס איז די צוועלף שבטי קה. מג א, דער רבי גייט אלעס מסביר זיין וואס מיינט דא די צוועלף. יעצט, כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמים באלו הפסוקים, ווען א מענטש ביי די פסוקים אנשטאטס צו קוקן ווי מ'דארף נישט אזוי מקבל זיך עול מלכות שמים שכולל את נשמתו איז כולל זיין נשמה בשנים עשר שבטי קה אין די צוועלף שבטים און ומפריש און ער טיילט אפ את נשמתו זיין נשמה מנשמת ערב רב פון די נשמת ערב רב הבאים מאשה זונה וואס קומט פון די אשה זונה שהיא שפחה בישא די שפחה בישא און וואס דאס איז די מלכות דקליפה שהיא בחינת מפני שרי גברתי אנכי בורחת איך לויף אוועק פון שרי שרי מיין הערנטע לויף איך אוועק אזוי שטייט ביי הגר און דאס מיינט וויבאלד ס'איז דא א מלכות דקדושה לויפט אוועק די די שפחה בישא שהתאווה בורחת די תאווה לויפט אוועק ונפרדת ווערט אפגעשיידט ממנה פון איר סאו דורך דעם וואס איך וואס איך לייג מיך אריין אין יראת שמים, איך נעם אויף זיך עול מלכות שמים, איז ממילא ווער איך נכלל אין די שנים עשר שבטי קה, ממילא ווען איך דעם בוי איך אויף די מלכות דקדושה, איז אטאמאטיש די אנדערע מלכות פאלט אוועק. אם אינו משתדל לגרש את האשה זונה, אויב איז ער זיך נישט משתדל אוועקצואווארפן, צו פארטרייבן די אשה זונה,

יא, סאו ממילא קומט יעצט אויס, ובקבלת עול מלכות שמים ווערן מיר מקבל מלכות שמים ביי קריאת שמע, אין בחינת ים של שלמה דאס איז די ים של שלמה וואס דער שלמה המלך האט געמאכט אז מען זאל ווערן אפגעטיילט פון אלעס שלעכטס, דורך דעם וואס מען טובל'ט זיך אין די ים של שלמה, ונבדל ווערט אפגעטיילט מנשמות ערב רב פון די נשמות פון ערב רב די מלכות דקליפה שפחה בישא אשה זונה, ונכלל און ער ווערט נכלל מיט די נשמות שבטי קה מיט די נשמות פון שבטי קה בחינת אשה יראת השם א פרוי וואס האט יראת שמים וזה בחינת סגירת עינים דאס א בחינה פון פארמאכן די אויגן בשעת קבלת עול מלכות שמים צו בשעת מקבל זיך עול מלכות שמים להורות אונז לערנען על ידי קבלת עול מלכות שמים דורכדעם וואס מ'איז מקבל אויף זיך די עול מלכות שמים איז בחינת עולימתא שפירתא דלית לה עיינין זי האט נישט קיין אויגן נישט קיין אויגן פון די וועלט נאר אויגן פון קדושה און דאס מיינט די עין, עין מיינט אייגנטליך סיי די אויגן און עין מיינט אויך זיבעציג, ווייל אונז האמיר געשמועסט די ריכטיגע אויגן באקוקט מען ווען מען קוקט אויף די שבעים לשונות פון קדושה, די שבעים נפש, די קינדער פון יעקב יוצאי ירך יעקב און דאס איז די צוועלף שבטים, און אקעגן. דאס הייסט, און איך ווארף דורך דעם אוועק די זיבעציג לשונות פון די עכו"ם וואס די כלל פון דעם איז תאוות ניאוף. סאו ממילא ביי קריאת שמע בין איך מיך מחבר צו די צוועלף שבטי קה וואס איז אויך די זיבעציג לשונות, און אזוי ווערט אלעס מסודר, אלעס ווערט אלעס מסודר. סאו זאל מען זוכה זיין.